ונודע לו, נאכער איז ער געוואויר געווארן שהוא טמא, ער איז טמא, איז דער דין אזוי, אם טומאה ידועה, אויב די וואס איז געווארן טמא איז אזוין טומאה וואס קען זיין אז מען ווייסט פון דער טומאה, סותר, איז ער סותר וואס ער האט פריער געציילט. ואם טומאת התהום, אויב ס'איז א טומאת התהום, ס'ווארט תהום איז די טייטש אפגרונט וואס טוט זיך טיף אין דער ערד, אין תהום ווייסט מען נישט וואס עס טוט זיך, איז דא אויך די זעלבע זאך, קיינער אין דער וועלט ווייסט נישט פון דער טומאה, איז דעמאלט דער דין אינו סותר, ווי די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין, ווייל דאס איז דא א הלכה בנזיר, אז אויב ער איז געווארן טמא בטומאת התהום, איז ער נישט סותר. נאך א דין שטייט, אם עד שלא גילח, אז ער איז געווארן געוואויר געווארן ער איז געווארן טמא איידער ער האט זיך אפגעשוירן, בין כך בין כך, סיי ער איז געווארן טמא בטומאה ידועה, סיי ער איז געווארן טמא בטומאת התהום, איז דער דין סותר. יעצט גייט די משנה מפרש זיין, כיצד? ירד לטבול במערה. ער איז אראפגעגאנגען זיך טובל'ען אין דער מערה וואס דארט איז געוועזן א מקווה, ונמצא מת צף על פי המערה, נאכער האט ער איז זיך געגאנגען טובל'ען נישט ער איז געווען טמא מת, נאר איז זיך געגאנגען טובל'ען אט ער איז געווען טמא פון א שרץ, און נאכער ווייזט זיך ארויס א מת א כזית מן המת צף על פי המערה. צף אויבן, שפעטער ווען באמערקט ער עס. איז די טייטש אזוי, דא איז א ספק, ער איז זיך געגאנגען טובל'ען, איז נארמאל מען גייט זיך טובל'ען באקוקט מען צו אויף דעם ארט איז נישט דא קיין טומאות, איז דאך א ספק צו די כזית פון מת איז געווען אין דער מערה ווען ער האט זיך געטובל'ט און ער האט מאהיל געווען אדער אפשר איז דארטן נישט געוועזן, איז דאך דער דין טמא, כאטש ס'איז א ספק, נאר ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא, איז אפילו ער איז געוואויר געווארן די זאך אז דארט איז דא כזית מן המת אחר שגילח, איז ער אויכעט סותר, ווייל דאס איז דאך א טומאה ידועה, ס'איז דאך צף, קען מען דאך ווען מען זאגט מענטשן זעהן, קען זיין אז מ'האט געזעהן די טומאה. נמצא משוקע בקרקע המערה, אויב מ'האט עס געפינען אז ס'איז געוועזן טיף אין דער מערה, איז דעמאלט אויך ווערט עס אנגערופן טומאת התהום, איז ירד להקר, איז אראפגעגאנגען אין דער מערה זיך אפקילן זיך, טהור, איז ער טהור. פאַרוואָס ווערט דאָ דערמאַנט דאָס לשון להקר און פריער ווערט דערמאַנט ירד לטבול? זאָגט תוספות אַזוי, פריער דערציילט ער מיר אַ חידוש, כאָטש ירד לטבול, אָבער איז דאָך נאָרמאַל ווען אַ מענטש גייט זיך טובלען, קוקט ער דאָך, דאָך זאָגן מיר, אז אויב ס'איז ספק טומאה ידועה בין איך מחמיר איז טמא, און דא איז א חידוש אז ירד להקר, איז דאך נישט געגאנגען דעמאלט ווען א מענטש גייט זיך אפקילן טראכט ער דאך נישט וועגן וועגן וועגן טומאה, דאך זאגן מיר אז אויב ס'איז טומאת התהום איז ער טהור. דער דין וואס מען האט פריער געלערנט אז אויב טומאת התהום איז ער טהור איז דווקא ער איז אראפגעגאנגען זיך אפקילן אדער ער איז זיך געגאנגען טובל'ען פון טומאת שרץ ווי וועט זיין ליטהר מטומאת מת, ער איז אראפגעגאנגען זיך מטהר זיין פון טומאת מת, ער איז געווען א נזיר טמא. איז אריינגעגאנגען און האט זיך געטובלט, און ער האט געציילט די ימי נזירות, און ער האט זיך אפגעשוירען, נאכער און דא ווערט ער געוואויר אז דעמאלט ווען ער האט זיך דארט געטובלט די דרייסיג טעג צוריק איז דארטן געוועזן א טומאת התהום, אז ס'איז דארט געוועזן א כזית מן המת משוקע, איז דעמאלט איז אויך די דין טמא, ער איז טמא, שחזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור, שרגליים לדבר, דאס הייסט אזוי, ווען זאגן מיר אז טומאת תהום דמת האט מען מתיר געווען, דאס איז דווקא גערעדט געווארן אזא מענטש וואס איז נישט געווען בחזקת טומאת מת, אבער אויב חזקת טמא, ער איז געווען פריער א טמא מת, זאגן מיר טמא, און שרגליים לדבר איז נישט די טייטש ס'איז א ראיה, נאר רגליים לדבר איז די טייטש די סברה איז אזוי. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואנעט ווייסן מיר דעם דין אז טומאת התהום, ער ווערט שפעטער געוואויר אז ער איז פריער געווארן טמא טומאת התהום איז ער נישט סותר, אמר רבי אלעזר האט רבי אלעזר געזאגט דאמר קרא שטייט אין פסוק וכי ימות מת עליו בפתע פתאום איז דאס ווארט עליו איבריג וכי ימות מת בפתע פתאום זאגן מיר במחוורת לו אז אוודאי ס'איז קלאר די זאך מען ווייסט פון די טומאה ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט אמר קרא שטייט אין פסוק ביי קרבן פסח שטייט כי יהיה טמא לנפש ער וועט זיין טמא לנפש או בדרך רחוקה ווערט דערמאנט דאס ווארט טמא לנפש, לעבן בדרך רחוקה, זאגן מיר אז דער טמא לנפש האט דעם זעלבן דין כי דרך. מה דרך איז בגלוי, דרך איז דאך א זאך וואס איז אפגעדעקט, אף כל בגלוי. איז קומט אויס דא פון דער גמרא אז רב לעזער וואס רב לעזער לערנט עס אפ.

ער לערנט נישט די דרשה כדרך, נאר ער לערנט נאך אראפ פסח פון נזיר, יעצט ריש לקיש ווידער וואס ער לערנט אפ דעם פסוק וואס שטייט ביי פסח, לערנט ער נאך אראפ נזיר פון פסח, דאס ווייסן מיר אז ס'איז דא א כלל אז ביי נזיר ועושה פסח ביי די צוויי ערטער האט מען מתיר געווען טומאת התהום, די תוספות רעדט שוין פון דעם אז די גמרא אין פסחים שטייט דארט נישט אזוי. ווי דא, דארט שטייט אז ס'איז נישט קיין שום מחלוקת, נאר איינער האט א פסוק, איין פסוק האב איך אויף עושה פסח, און איין פסוק האב איך אויף נזיר, אבער דא ווייזט אויס אז עס איז א מחלוקת. פרעגט די גמרא, ואלא הא דתנן, דאס וואס מיר האבן געלערנט, איזה טומאת התהום, וועלכעס הייסט טומאת התהום, כל שאינו מכירו אחד בסוף העולם, קיינער ווייסט נישט אויף דעם ארט איז דא די טומאה, אבל מכירו אחד בסוף העולם, איינער ווייסט אין זה טומאת התהום, דאס ווערט נישט אנגערופן קיין טומאת התהום, בשלמא דאס וועט זיין גוט, למאן דאמר כדרך שפיר איז גוט, ווייל אויב איינער דערקענט דאס רופט זיך עס אן גלוי, סדארף זיין כדרך דווקא א טומאה גלוי, און אויב אחד מכירו איז עס גלוי, אלא למאן דאמר במחוורת עליו מ'ווייסט פון דעם כי מכירו אחד בסוף העולם מאי הוי אז איינער ווייסט בסוף העולם וואס איז דאס אויב אבער ס'איז דאך נישט מחוורת ס'איז נישט ותו נאך איך דארף פרעגן הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט המוצא מת איינער געפינט א מת מושכב ער ליגט לרחבה של דרך אויף דער ברייט פון וועג, און ער איז פריער דורך געגאנגען אויף דעם ארט בתרומה, אויב דאס האנדלט זיך לגבי תרומה טמא, איז ער טמא, ווייל דאס רעדט זיך אויכעט אז ס'איז געוועזן טומאת התהום, איז בתרומה טמא, בנזיר, דא האט נישט צו טון אפילו עס איז רשות הרבים, אבער דא רעדט מען ס'איז זיכער מען דארטן דורך געגאנגען ביי נזיר און ביי עשיית פסח, ווען עס רעדט זיך ביי דעם נזיר און עשיית פסח איז דער דין טהור, מאי שנא אויב איז דער דער לימוד לערן איך אפ פון א פסוק דארף דאך נישט זיין קיין חילוק פון תרומה ביז נזיר ועושה פסח, אלא זאגט די גמרא טומאת התהום, דאס וואס מיר זאגן ביי נזיר און ביי עושה פסח אז ר'איז געווארן טמא בטומאת התהום, איז ווי הייסט עס נישט האט ער יוצא געווען דעם פסח וואס ר'האט פריער געמאכט, צי ער דארף נישט סותר זיין די נזירות? גמרא גמירי לה, דאס איז הלכה למשה מסיני, און דאס וואס פריער געווארן דערמאנט פסוקים, דיע פסוקים זענען נאר אסמכתא בעלמא. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אויב ער איז געוואויר געווארן עד שלא גילח, איידער ער האט זיך אפגעשוירן, איז בין כך ובין כך סותר. הייסט עס אז ווען ענדיגט זיך די נזירות? ווען ער האט זיך שוין אפגעשוירן. מאן תנא, ווי ווער איז אונזער משנה? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, רבי אליעזר היא, די משנה גייט ווי רבי אליעזר, דאמר וואס ער זאגט תגלחת מעכבת אז די תגלחת איז מעכב צו טרינקען וויין, ווייל לויט די רבנן וואס זיי זאגן אז וועלכעס איז אים מתיר צו טרינקען די וויין די קרבנות, איז אויב ער איז געוואויר געווארן קודם תגלחת נאכדעם ווי מ'האט שוין געהאט זורק געווען אויף אים דעם דם, וועט ער אויך נישט סותר זיין, ווייל ער איז דאך שוין געוואויר געווארן נאכדעם ווען ער איז געווארן אויס נזיר. בעי רמי בר חמא האט רמי בר חמא געפרעגט א שאלה, נטמא בתוך מלאות, ער איז געווארן טמא בתוך מלאות, ונודע לו, און איז געוואויר געווארן פון די טומאה לאחר מלאות, און ווי תוספות לערנט פשט אז דא רעדט זיך סיי בטומאה ידועה און סיי בטומאת התהום איז די שאלה. מהו, פרעג איך דען, צי זאָגן מיר, בתר ידיעה אזלינן? איך קוק, װעמען איך געװאױער געװאָרן, וידיעה אחר מלאות היא, און די ידיעה איז נאָכן מלאות, ממילא װעט אױסקומען דער דין, אַז לױט די רבנן װעט ער סותר זײַן דרײַסיק טעג, און לױט רבי אליעזרן װעט ער סותר זײַן זיבן טעג. או לא, צי נישט, ולמאי, אויף וועלכן איז די שאלה? למיסתר, די שאלה איז צו ער איז סותר. אמר רבא האט רבא געזאגט תא שמע, קען זיך פושט זיין פון דער משנה, אין דער משנה שטייט אם עד שלא גילח אויב ער איז געוואויר געווארן ער איז טמא איידער ער האט זיך אפגעשוירן בין כך ובין כך, סיי ס'איז געווען טומאה ידועה, סיי ס'איז טומאת התהום, סותר, איז עס סותר. היכי דמי, ווי רעדט זיך די משנה? אי דאיתידע ליה בתוך מלאות, ער איז געוואויר געווארן בתוך מלאות, איז קומט דאך אויס אז ער איז געוואויר געווארן תוך מלאות, איז דאך די טומאה אויכעט געווען בתוך מלאות,

פריער אין אנפאנג דריטן פרק ט"ז עמוד ב' דארטן איז די מחלוקת בפרטות. זאגט די גמרא, רמי בר חמא וואס ער האט געפרעגט די שאלה, אמר לך ער וועט דיר אזוי זאגן, הני מילי כי נטמא אחר מלאות, איך קען זאגן אז די אינו סותר איז די גאנצע זאך איז געווען אחר מלאות, והאי לפני מלאות, דא איז ער דאך געווארן טמא לפני מלאות, די שאלה מיינע איז דאך אז ר'איז געווארן טמא לפני מלאות, און אויב ר'איז געווארן טמא לפני מלאות קען זיין אפילו די ידיעה איז געווען שפעטער דאך וועט ר' אליעזר אויך האלטן מ'איז אינגאנצן סותר, או דילמא אדער שאני הכא דידיעה אחר מלאות היא, ווייל די ידיעה איז אחר מלאות, איך קוק נאך די ידיעה דעריבער וועט ער לויט ר' אליעזר'ן נאר סותר זיין נאר שבעה. ומינה, און איך בין זיך פושט פון דער משנה, קתני שטייט אין דער משנה בין כך ובין כך סותר, און סיי טומאת התהום און סיי טומאה ידועה איז ער סותר, ולא קמיפלגי, און די משנה מאכט נישט קיין חילוק צו נטמא קודם מלאות צו נטמא לאחר מלאות, און ביי נטמא אחר מלאות איז דאך א זיכערע זאך אז מ'איז נאר סותר זיבן טעג, איז די זעלבע זאך אויב נטמא לפני מלאות, אויב די ידיעה איז געוועזן לאחר מלאות איז ער אויכעט סותר נאר זיבן טעג. יום מלאות ווערט אנגערופן דער לעצטער טאג פון די נזירות, ביי נזירות סתם איז דאס דער דרייסיגסטער טאג, אויב ר'איז געווארן טמא דעם דרייסיגסטן טאג, און לויט די חכמים איז ער אלע סותר, לויט ר' אליעזר'ן איז ער נאר סותר זיבן טעג, דעם שיעור וואס ער דארף האבן מ'זאל שפריצן אויף אים דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, ווי מיר האבן געלערנט אין אנפאנג דריטן פרק, ווייל ער לערנט אז דער דער דרייסיגסטער טאג האט דעם זעלבן דין ווי צומארגנס ווי דער איין און דרייסיגסטער טאג, דער איין און דרייסיגסטער טאג ווערט אנגערופן לאחר מלאת, דאס איז דער טאג וואס ער ברענגט די קרבן און ער שערט זיך דעמאלט אפ, איז אויב ר'איז געווארן טמא איידער ר'האט געברענגט די קרבנות, אויב ס'איז געוועזן סתם נזירות וואס איז דרייסיג טאג, איז ער אלעס סותר לויט די חכמים. און אויב ס'איז געוועזן נזירות מרובה אויף הונדערט טעג, איז ער סותר לויט די רבנן נאר דרייסיג טעג, און לויט רב לעזער'ן איז ער סותר זיבן טעג, ווי איז אבער נאכדעם ס'איז געווארן געשפריצט אויף אים איינס פון די דם פון דעם קרבן, איז ער גארנישט ניט סותר. נאר לויט רב לעזער'ן איז דאך דא דער דין תגלחת מעכבת, ווען ווערט ער אויס נזיר נאך תגלחת? ווי איז ער איז געווארן טמא אין צוויי און דרייסיגסטן טאג, דאס ווערט אנגערופן יום גידול שער, פריער האט מען געלערנט וועגן דעם דף י"ד עמוד ב', אפילו עס האט פאסירט ער האט נאך נישט געברענגט די קרבנות און ער האט זיך נישט אפגעשוירן, איז דער דין ודאי אז ער איז גארנישט ניט סותר. ווייל ס'האט זיך געענדיגט די נזירות. תוספות. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, המוצא מת מוטל לרחבה של דרך, איינער איז דורכגעגאנגען אויף א וועג, נאכער ווייזט זיך ארויס אז די גאנצע ברייט פון דעם וועג ליגט א מת, איז ער זיכער אדורכגעגאנגען אויף דעם מת און האט מאהיל געווען לתרומה טמא לגבי אויב ער האט אנגערירט תרומה איז ער טמא ווייל אויב דער מת ליגט די גאנצע ברייט פון וועג מוז מען דאך דורכגיין אויף דעם מת האט ער געמאכט א אוהל ובנזיר ובעושה פסח טהור ווייל דאס איז טומאת התהום, איז ביי נזיר, אויב מען האט געענדיגט די נזירות און געברענגט די קרבנות, צו לויט רב לעזער'ן דארף ער זיין ער האט זיך שוין אפגעשוירן אויך, נאכער ווערט ער געוואויר אז ער איז געווארן טמא טומאת התהום, איז ער נישט סותר, און די זעלבע זאך ער האט געמאכט דעם קרבן פסח, נאכער ווערט ער געוואויר ער איז געווארן טמא טומאת התהום, איז ער נישט סותר. במה דברים אמורים? ווען איז געזאגט געווארן דער דין אז לגבי תרומה איז ער טמא שאין לו מקום לעבור, אז ס'איז נישט דא קיין וועג דורכצוגיין מען מוז גיין אויף דעם וועג דא ווי דער מת ליגט, אבל יש לו מקום לעבור אז דער מת פארנעמט נישט ממש די גאנצע ברייט א שטיקל איז געבליבן אין דער זייט אף לתרומה טהור, איז אויף תרומה אויכעט טהור, ווייל ספק טומאה ברשות הרבים איז די דין, מ'איז מיקל, איז טהור. במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר לתרומה איז ער טמא, אויב די מת פארנעמט די גאנצע ברייט פון וועג, שמצאו שלם, אז די מת איז געווען גאנץ אבער אבל משובר איז געווען צובראכן או מפורק צונומען אפילו אין מקום לעבור, ווען איך זאל גיין גלייך מוז ער גיין אויף די מת, נאר דער מת איז געליגן אזוי, ער האט פארנומען טאקע די גאנצע ברייט פון וועג, אבער נישט אויף איין ארט, אין איין ארט האט ער פארנומען די רעכטע זייט פון דעם וועג די העלפט, און אביסל ווייטער האט ער פארנומען א העלפט וועג די לינקע זייט, ממילא אויב ער גייט נישט גלייך, ער גיבט זיך א פארדריי, קען ער דאך דורכגיין צווישן די חלקים פון מת און ער זאל נישט מאהיל זיין, כאטש דער מת פארנעמט דאך דעם גאנצן וועג, די גאנצע ברייט פון וועג, אבער ווייל ער איז דאך נישט גאנץ, איז דאך דא אינמיטן מ'זאל זיך פארדרייען מ'זאל אים אויסמיידן. אפילו אין מקום לעבור, אפילו ס'איז נישט דא קיין ארט דורכצוגיין אויב מ'גייט גלייך, איז ער דאך טהור לתרומה. חיישינן, אומעדום איז דער טייטש חיישינן, מיר האבן מורא, און מ'איז מחמיר, דא איז דער טייטש חיישינן, מ'איז מיקל, מיר נעמען אן, שמא בין פרקים עבר. טאמער איז ער דורכגעגאנגען צווישן די שטיקלעך און ער איז נישט געגאנגען קיין גלייכן וועג נאר א קרומען וועג, איז דער ספק טומאה ברשות הרבים איז ספיקו טהור. ובקבר, אויב דער מת איז געווען אין א קבר, אפילו משובּר ומפורק טמא, דעמאלט אפילו דער מת איז משובּר און מפורק איז ער אויך טמא,

במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר אז ער איז ריין צו תרומה אויב משובר אדער מפורק, ווייל איך שמא בין פרקים עבר במהלך ברגליו, ווען ער גייט צו פיס, אבל טעון, אבער אויב ער טראגט א משא או רכוב אדער ער רייט אויף א בהמה טמא איז ער טמא לפי שמהלך ברגליו ווען איינער גייט ער טראגט נישט קיין משא ער רייט נישט אויף קיין בהמה ער גייט אפשר לו קאן זיין שלא יגע ער זאל נישט אנרירן ושלא יסיט ער זאל נישט מאכן מופן די עצמות פון מת ושלא יאהיל ווי איז אבער טעון ווען ר'איז אנגעלאדן מיט א משא או רכוב אדער ער רייט אויף א בהמה דעמאלט גייט ער דאך גלייך דעמאלט פארדרייט מען זיך ניט אי אפשר קען נישט זיין שלא יגע ער זאל נישט אנרירן ושלא יסיט ער זאל נישט מאכן מופן די טומאה ושלא יאהיל במה דברים אמורים ווען האבן מיר געזאגט אז אויב אין לו מקום לעבור איז ער לגבי נזיר ריין בטומאת התהום אז ס'איז אזא איין טומאה וואס קיינער ווייסט נישט פון די טומאה אבל טומאה ידועה אבער אויב מען ווייסט פון די טומאה שלשתן טמאין זענען אלע דריי סיי תרומה סיי נזיר סיי עושה פסח זענען אלע טמא. ואיזה היא טומאת התהום, וועלכעס הייסט דאס טומאת התהום? כל שאין מכירה אחד בסוף העולם, ס'איז נישט דא א מענטש בסוף העולם אז ער זאל וויסן אז דא איז דא א טומאה, מכירה אחד בסוף העולם, אז ס'איז דא איין מענטש וואס ער ווייסט פון דער טומאה, אין זו טומאת התהום, הייסט דאס נישט קיין טומאת התהום. היה טמון, אז דער די טומאה איז געווען באהאלטן, די כזית מן המת איז געווען באהאלטן בתבן, אין שטרוי, או בצרורות אדער אין שטיינדלעך, הרי זו טומאת התהום, קענען מיר זאגן אז ס'איז טומאת התהום, קען זיין אז קיינער ווייסט נישט פון די טומאה. ווי איז אבער בימים, אין ים אויפגעדעקט, או באפלה, א פינסטערן פלאץ או בנקיקי הסלעים, אין די שפאלטן פון די שטיינער, און ס'איז נישט צוגעדעקט, אין זה טומאת התהום, דאס הייסט נישט קיין טומאת התהום. קען זיין אז ס'דא א מענטש וואס האט געזען די טומאה. ולא אמרו טומאת התהום, מען האט נישט געזאגט דעם דין פון טומאת התהום, אז אויב איז געווארן טומאת התהום און ער האט געענדיגט די נזירות, איז ער נישט סותר, צי ער האט געמאכט די קרבן פסח, האט ער יוצא געווען מיט דעם קרבן פסח, אלא למת בלבד. נאר טומאת התהום פון א מת. דער גאנצער ענין פון טומאת התהום וואו מיר האבן געלערנט טומאה דלא ידע איז הלכה למשה מסיני, און די הלכה איז נאר געוועזן למת בלבד. אבער ווי ס'וועט זיין טומאת התהום פון שרץ, דארט איז נישטא דער דין. כאטש עמוד א' האבן מיר דאך געהאט אין גמרא, אנדערע לערנען דאס אפ פון פסוקים. אז טומאת התהום איז דאס נאר אסמכתא בעלמא, תוספות. אין דער משנה האבן מיר געלערנט כיצד ירד. ס'איז דא א דין ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא. א ספק צו מ'האט אנגערירט אין די טומאה, אויב די שאלה איז געווען אין רשות היחיד איז מען טמא. ס'איז דא נאך א דין ביי א שרץ, ווייטער ווייזט אויס פון תוספות אז דער זעלבער דין איז אויך ביי מת לגבי דעם דין מגע מת. אויב די טומאה איז נישט געליגן אויף א ארט, נאר די טומאה איז געשווימען, דורכגעגאנגען, און ספק נגע, אפילו אין רשות היחיד איז עס אויך טהור, און דער זעלבער דין איז אויב די טומאה איז געווען אויף א ארט, נאר דער מענטש איז דורכגעשווימען, איז ער אויכעט טהור. גייען מיר דאס לערנען וועגן דעם. צפה אינו מטמא לענין שרץ. אויב די טומאה איז געשווימען איז נישט מטמא לענין שרץ. אויב ס'האט אנגערירט אין די טומאה איז זיכער טמא. נאר מ'רעדט דא אז ס'איז ספק צי מ'האט אנגערירט אין אזא איין טומאה וואס איז געוועזן צפה דתניא מיר האב געלערנט ספק טומאה צפה ספק צי די זאך איז געווארן טמא און די טומאה איז אזעלכע וואס ער ליגט נישט אויף א ארט זי שווימט בין בכלים בין בקרקע טהורה. אין די כלי איז דא וואסער, און דארט איז דא א שרץ, איינס פון די שמונה שרצים וואס ווערן דערמאנט אין פרשת שמיני וואס זענען מטמא במותם, איז נאר א ספק צו דער שרץ האט אנגערירט אין די כלי צו נישט, צו בקרקע, אויף וואסער וואס אויף דער ערד שווימט דער שרץ, דער טויטער, און ס'איז א ספק צו א מענטש האט אנגערירט אין דעם שרץ צו נישט. איז דער דין טהורה, א ספק טומאה צפה איז ריין. רב שמעון אומר, רב שמעון זאגט, בכלים טמאה. אויב ספק טומאה צפה בכלים, איז מטמא. בקרקע, אויב סשווימט אין דער ערד. טהור. פרעגט די גמרא מאי טעמא דתנא קמא, אויב איז דער ספק טומאה ברשות היחיד, ספיקו טמא, פארוואס איז דער דין אז ספק טומאה צפה איז טהור? אמר רבי יצחק בר אבדימי, כתיב, אין איין פסוק שטייט בכל השרץ השורץ, איז כל מקום שהוא שורץ אומעטום ווי דער שרץ איז דא איז שטענדיג דער זעלבער דין אז מען רירט אן ווערט מען טמא און ספק טמא ברשות היחיד איז מען דאך אויך טמא וכתיב און שטייט אין א צווייטן פסוק על הארץ די דין איז נאר געזאגט געווארן אויף דער ערד. ווען די שרץ איז אויף דער ערד. הא כיצד ודאי מגעו טמא אויב מ'האט זיכער אנגערירט דעם שרץ איז מען טמא און מ'איז טמא אפילו ס'איז א טומאה צפה אפילו ס'איז נישט על הארץ. ספק מגעו, ס'איז א ספק צו מ'האט אנגערירט אין דער טומאה צפה. טהור איז מען טהור. ורבי שמעון מאי טעמא, וואס איז די טעם פון רבי שמעונ'ען וואס ער מאכט א חילוק צי די טמא צף איז אויף דער ערד צי עס איז אויף כלים. אמר עולא, האט עולא געזאגט, כתיב, שטייט אין דעם פסוק אך מעין, און דער אויספיר פון פסוק איז ובור מקווה מים יהיה טהור. וכתיב, און עס שטייט יטמא, הא כיצד, אין דעם ערשטן פסוק אך מעין ובור מקווה מים יהיה טהור ווייזט אויס עס איז אמאל פארהאנען טהרה ווען עס איז אויף דער ערד. זאג מיר אזוי, צפה בכלים, אויב ס'איז ספק טמא צף אין כלים, טמא איז מען טמא. בקרקע, אויב דאס איז א שאלה אין דער ערד, דעמאלט טהור איז מען ריין. תוספות.